משיחת י' כסלו תשל"ז.
וואס דאס איז די כללות הענין וואס מען זאגט אז די כללות ענין הסדרה איז אז ויצא אז א איד דארף וויסן זיין אז יצא אדם לפעלו אז ניט דער פשט איז אז מען וויל ער זאל בלייבן כל ימיו אין ד' אמות של תורה און ד' אמות של תפילה זאגט ער אין שולחן ערוך תורתו אומנותו געווען בזמן ר' שמעון בן יוחאי וחבריו, וואס לכאורה א דבר פלא, וואס הארט עס אז ס'וואלט געווען איצטער אויכעט אזוינע מציאות. בזמן ר' שמעון בן יוחאי וחבריו זענען דאך אויך נישט געווען רוב עם ישראל תורתם אומנותם, די גמרא זאגט אז דעמאלט איז געווען מער נישט ווי ר' שמעון בן יוחאי וחבריו, און דערנאך זאגט מען אין שולחן ערוך אז איצטער נישטא די מציאות.

אויף עניינים פון תורה, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו, עס דארף האבן אויכעט גמילות חסדים, און ווי ס'שטייט אין פוסקים און אויכעט געבראכט אין אגרת הקודש פונעם אלטן רעבן אז די עבודה בזמן הזה איז מערער אין קו הצדקה, ניט ווי בשעת די דורות פון תנאים ואמוראים איז געווען עיקר עבודתם אין לימוד התורה.

און אין דער וועלט בלאָנדזשען רחמנא ליצלן אידן און זוכן עמיצן וואָס ער זאָל זיי מציל זיין און ברענגען זיי אַוועקשטעלן זיי בקרן אורה. ביז וואַנעט איז דאָס אַ מעמד פון פיקוח נפש ממש, פון מביאו לעולם ה לחיי העולם הבא, און דורך דערויף ברענגט מען אים אויכעט ער זאָל האָבן חיי העולם הזה אין אַן אופן פון חיים, ניט אין אַן אופן פון תוהו ובוהו. וואס בדור שלפני זה ניט געווען אזא מין מעמד ומצב, די גאס אליין איז ניט געווען קיין מנגד אויף לימוד התורה קיום המצוות, על כל פנים אין א בעל-הבית'ישן אופן, על כל פנים אין אן אופן פון אן עם הארץ א ירא שמים, בדורנו זה פון חשך כפול ומכופל פון דעם גלות, איז געווארן א מעמד ומצב אז די וועלט איז ניט נאר א העלם והסתר, נאר זי איז געווארן א מנגד צו לימוד התורה און קיום המצוות. ביז וואנעט אז ווי מען זעט דאס בעיני בשר אז בשעת מען גיט זיך אפ מיט א צווייטן אידן איז ניט נאר מען מאכט פון א קליינעם למדן א גרעסערן למדן אדער פון אן עם הארץ א למדן, נאר מען איז מציל אדער אים. אליין וועט ער איבערלעבן נאך ניט אזוי געפאלן, אבער בניו ובני בניו וכו' זאלן בלייבן אידן און זאלן זיך פירן, על כל פנים בנוגע למעשה ווי א איד דארף זיך פירן, מוז מען זיך אפגעבן מיט א צווייטן אפילו אז דאס איז מכריח, און מען דארף דורך דערצו אנקומען פון ויצא יעקב מבאר שבע, און מען דארף גיין אין חרנה פון חרון אף בעולם. און מען זאגט אז די הכנה לזה איז געווען, איז טאקע יעקב געווען י ד שנים בבית שם ובבית עבר, אין די מדרש האט געלערנט תורה בהתמדה ושקידה, און אף על פי כן איז דערנאך איז וואס האט ער געטון און וואו איז צוגעקומען צו תכלית השלימות, אויפגעבויט בנים ובנות ביז ויפרץ האיש מאד מאד

און אויכעט אין יומא און אויכעט אין מדרשים בארוכא איז לא פסקה ישיבה, אבער אף על פי כן ווי ער זאגט איז די עבודה פון יעקב'ן איז געווען ביז ווי מען לערנט אפ כמה דינים בנוגע צו עבודה פון א שכיר יום און א שכיר לילה און א פועל ווי אזוי ס'דארף זיין באמונה ווי ס'דארף זיין בעבודתו עבודתו באמונה פון ביום אכלני ח אכלני חורב וקרח בלילה, ווי דער אלטער רבי ברענגט עס אויכעט אראפ אין שלחן ערוך אין הלכות גוף נזקי, אין הלכות נזקי גוף ונפש, דינים וואס מען לערנט אפ פון די הנהגה פון יעקב, און וואס דאס איז נאך מער א הכרח בזה, וואס דאס איז באווייזט אז ס'איז דא די זמנים, בזמן התנאים והאמוראים איז דעמאלט געווען על כל פנים, רשבי וחבריו, איז דאך על פי שולחן ערוך, איז די הכנה טאקע דארף זיין אז מען לערנט פריער אין א ישיבה אין ד' אמות של תורה, בהתמדה ושקידה, און מען לערנט ניט איין שמיטה, נאר י ד שנה, ווי עס שטייט אין דערויף דער ביאור פארוואס דווקא דער מספר, אבער דערנאך דארף מען וויסן זיין אז כל האומר אין לו אלא תורה אפילו תורה אין לו, ס'דארף זיין תורה וגמילות חסדים, אין תורה גופא דער ענין פון העמידו תלמידים הרבה, וואס דאס האט זיך שוין אנגעהויבן פון אנשי כנסת הגדולה בתור ציווי על כל פנים אין מילתא דחסידותא און על דרך זה ווערט דערנאך נמשך ביז ווי דאס ווערט א הכרח מצד פיקוח נפש, הרבה איז ניטא שטייט אויף דערויף ניט קיין מדידה והגבלה, אויב ס'קאן זיין מערער איז דאס נאך ניט הרבה. בשעת ס'איז דא א אידיש קינד פון וועלכן ער האט זיך דערוואוסט אדער מ'האט איהם געבראכט די ידיעה וועגן דערויף אז דער קינד דארף האבן א לימוד התורה און ניט איהם פעלט לימוד התורה אין געניס איהם פעלט לימוד התורה אין מעשה בפועל אין הנהגה יום יומית איז אט דעמאלט איז אפגעפסקנט אין הלכות תלמוד תורה געבראכט פון ספרי פון רמבם פון ספרי בכמה מקומות.

על כל חכם וחכם קען ער זיך שטייגן אין לערנען פאר זיך, זאגט מען אז דווקא אויף אים איז דער עיקר המצוה, און מען איז מדגיש אף על פי שאינם בניו. וואס דערפון איז אייכעט פארשטאנדיג אז דאס איז כולל ניט נאר אט די קינדער וואס געפינען זיך ביי אים אין ישיבה, ווערן זיי דאך אנגערופן לבניך אלו התלמידים זיינען שוין בניו, נאר א קינד וואס געפינט זיך מבחוץ, ער האט קיינמאל זיין תלמיד נישט געווען, ער האט זיך ערשט היינט דערוואוסט פון אים, איז אויף אים חל א מצות עשה מן התורה, און וואס מען זאגט איר אין קריאת שמע אין פרשה ראשונה און מ'חזר'ט עס איבער אין פרשה שניה, און מען זאגט דאס פעמיים בכל יום, און דערנאך אין קריאת שמע שעל המיטה איידער ער לייגט זיך שלאפן חזר'ט ער עס איבער נאכאמאל. איי וואס דאס איז אים מכריח ויצא יעקב מבאר שבע,

וואס זיי זענען מער ניט ווי שותפים עם הקדוש ברוך הוא, וואס בנים אתם להוי' אלוקיכם ושכינתיה כנסת ישראל, און זיי גייען מיט אים בכל מקום שגלו שכינה עמהם, על אחת כמה וכמה ווען מען פארנעמט זיך מיט הפצת התורה והמצוות והיהדות, ביז אין אן אופן פון ביטול אז ער גייט ארויס פון זיין מציאות, ווי גערעדט פריער בנוגע צו צאן איז אייכעט מלשון יציאה, אף על פי כי, אף על פי כן, זאגט מען ניט אויף סתם עניינים אין וועלט אז זיי ווערן אנגערופן בשם צאן. אין וועמען איז ניכר פון וואנעט ער איז געקומען, פון לבן העליון, איז בשעת ער שטייט אין א מעמד און מצב פון צאן, וואס דאס איז א ענין פון ביטול, און בשעת ער איז מבטל זיין מציאות, און גיט א קוק וואס ס'טוט זיך ארום אים, וויפיל קינדער מ'דארף מציל זיין, לאור גדול און נאך פאר דערויף לחיים, מיט אלע פרטי הדברים, איז אטא דעמאלט גייט ביי אים בפשיטות ווי ער זאגט אין חומש אז דער יעקב נשא את רגליו, ער איז געגאנגען בשמחה און האט דורכגעפירט אז ס'איז געווארן מיטתו שלימה. אז ס'איז נישט געווען חס ושלום קיין דופי בתלמידים שלו, ביז וואנעט בכל עניינים שלו בחלקו בעולם שטייט עס אין אן אופן פון שלימות,